כ'וויל היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כג פרשת קורח, די ערשטע שיחה אין פרשת קורח, ליקוטי שיחות חלק כג עמוד 113. געוואלדיג, א געוואלדיגע געשמאקע שיחה מיט זייער אסאך חידושים נפלאים, און אלץ גייט געבויעט אויף איין ענין אויף איין שאלה וואס דער רבי וועט פרעגן אנהייב שיחה, און ס'איז אינטערעסאנט ס'איז א רשי שיחה, און נאכאמאל ס'איז א רשי שיחה וואס רשי לכאורה ענטפערט נישט די ערשטע שווערסטע שאלה וואס מען פרעגט אין די שיחה, און דער רבי וועט עס מסביר זיין אז מען זעט דאס אין די רשי דעם ענטפער אויף דעם, וואס ס'וועט אראפגיין אלע שאלות, דער רבי וועט אראפברענגען די רשי און זען אז ס'שטימט אינגאנצן נישט איין ווארט צום צווייטן, מען פארשטייט נישט וואס רשי וויל דא, דער רבי וועט מחדש זיין וואס רשי האט געקוועטשט דא און וואס רשי וויל דא, און ס'ווערט א נייע ליכטיגע רשי און אלע שאלות גייען אראפ, דאס ווערט אלץ פשוט געשמאק פארשטאנדיג די שאלה איז זייער א פשוטע שאלה ווי מ'וועט לערנען גלייך אין אנהייב שיחה אות א' שוין גערעדט פיל מאל אז רשי בפירוש על התורה פארענטפערט אלע שאלות וואס שטעלן זיך אין פשוטו של מקרא לבן חמש למקרא רשי זאגט אני לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא רשי איז מפרש יעדן שאלה וואס א בן חמש למקרא האט א שאלה און אויב ס'איז דא א געוויסע שוועריקייט אויף וועלכע מען געפינט נישט קיין ביאור אין פירוש רשי, וואס טוט מען אז מען טרעפט נישט אין רשי א ענטפער אויף דעם? דארף מען זאגן אז דער ענטפער דערויף איז מובן מעצמו, ס'איז פארשטאנדיג פון זיך אליין על פי פשוטו של מקרא, דער רבי ברענגט אראפ אין הערה איינס, כדמוכח גם מזה, וכשאין תירוץ על דרך הפשט, ווען ס'איז טאקע נישטא קיין ענטפער על דרך הפשט אויף דעם אויף דעם פסוק, וואס זאגט רשי? איני יודע, אין פרשת תולדות, רשי האט זיך נישט געשעמט, רשי זאגט איני יודע, איז אז איז ווען ס'איז דא א פלאץ ס'איז דא א שוועריקייט, מוז מען זאגן אז דער ענטפער איז מובן מעצמו. הארעווע אביסל, לייג אריין נאך אביסל כח עס צו טרעפן דעם ענטפער אויף דעם, אדער עס ווערט פארענטפערט דורך איינעם פון די פירושי רשי, אדער אויפן ארט, אדער לפני זה, דא איז דער רבי מדגיש אויפן ארט, מ'וועט זען די רשי אין די פסוקים וואס די שאלה איז, ווערט פארענטפערט אלע שאלות. בפרשתנו, נאך דעם ווי דער פסוק דערציילט וועגן דעם עונש הבלועים, די תורה דערציילט די מעשה וואס איז געווען מיט די אלע וואס די שטייט דארטן ותבלע הארץ אותם, אז די ערד האט איינגעשלונגען די אנשי קרח, נאך דעם וואס שטייט דארטן ותפתח הארץ ותבלע אותם, וואס און דערנאך שטייט בזאת תדעון כי ה' שלחני לעשות את כל המעשים האלה

אין פסוק ל' וואס האט באוויזן אז האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש, דאן זאגט רשי לייגט צו וכולם אובדים, און נאך דער מגיפה, געווען א מגיפה אויכעט, עס שטייט אין פסוק, ווערט דערציילט וועגן פרח מטה אהרן, נאך די אלע דריי זאכן וואס ס'שטייט די זאכן וואס איז געווען, דער עונש פון די וואס יעצט זיי וואס די וואס די זאמד האט זיי האט זיי איינגעשלונגען, ותפתח הארץ את פיה, דערנאכדעם איז געווען די שרופים, דערנאכדעם איז געווען דער ענין פונעם מגיפה, זאגט דער רבי איז נישט מובן, וואס שטייט נאכדעם? אז ס'איז געווען א מעשה מיט פרח מטה אהרן. זאגט דער רבי, פארוואס זענען די אלע עונשים ואותות גלויים נישט גענוג מבטל זיין די תלונות בני ישראל? און מען האט געדארפט אויך האבן דעם אות פון פרח מטה אהרן. לכאורה ווער ס'האט א מח בקודקודו זעט וואס דא האט פאסירט, ס'האט פאסירט ווער ס'איז געקומען און מערער געווען אויף די כהונה איז געווען נעבעך דריי דריי סארטן עונשים, אדער זענען איינגעשלונגען געווארן אין די ערד, אדער זענען פארברענט געווארן די וואס זענען געגאנגען מיט די מחתות, אדער ס'איז געווען א מגיפה. איז וואס דארף מען נאך אנקומען צו דעם עס זאל זיין א פרח אהרן א סימן וואס איז געווען פרח מטה אהרן דער אייבערשטער האט אויסגעקליבן משה האט דאס נישט געטון אליין ווי געזאגט פריער דעם לשון פון רש"י שטייט פסוק בזאת תדעון כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה וואס זאגט רש"י שעשיתי על פי הדיבור לתת לאהרן כהונה גדולה רבי איז ממשיך, אויפן פסוק השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת לאות, איז רש"י מפרש, זאלסט ארייננעמען ווייזן די אידן דעם שטעקן פון אהרן, פרח מטה אהרן, דערנאכדעם זאלסטו עס צוריק אריינלייגן אין אינעווייניג, עס זאל זיין למשמרת, זאלסט עס אריינלייגן לפני העדות למשמרת לאות, לזיכרון שבחרתי באהרן הכהן ולא ילונו עוד על הכהונה, זאלסט עס אריינלייגן אינעווייניג, און דאס וועט זיין א סימן

וואס רש"י זאגט אז דער מטה אהרן אריינלייגן צוריק אינעווייניג איז איז קומט אונז זיין א אות אויף מטה לוי און ער טייטשט עס אויס וואס זאגט דער רמבן לשון פונעם רמבן למשמרת לאות על שבט לוי תמורת הבכורות עס קומט אונז זאגן למשמרת לאות אז די לווים זענען געווארן אויסגעוועלט אויסגעוועלט אויסגעוועלט אנשטאטס די בכורות כי השריפה אות על הכהונה והפרח על הלוויה קומט אויס אז דער רמבן זאגט אז דער פסוק קומט אונז דערציילן דעם ענין פון דעם אויסקלייבן שבט לוי און נישט אויף אהרן, ווייל אויף אהרנ'ן איז געווען דער ענין פון די שריפה האט שוין געוויזן אז דער אייבערשטער האט אים געהייסן אים אויסקלייבן, און דער ענין פון דעם פרח קומט ווייזן אויף דעם וואס זיי האבן טענות אויף די לוויה אז דער אייבערשטער האט אים געהייסן. מפרשים זענען מאריך לבאר, ברענגט אראפ רבי אליהו מזרחי און דער גור אריה און נאך מפרשים זענען מאריך לבאר אז לדעת רשי איז דער אות המטה פרח מטה אהרן געווען אויף ביידע ענינים מפרשים זאגן נישט ווי דער רמבן נאר זיי זאגן אז דער מטה געווען אויכעט אויף ביידן סיי אויף דעם אז אהרן איז נבחר לכהונה און אויך אז דער שבט לוי איז נבחר לעבודת הלויה אז זיי זענען מסביר דעם הכרח לפירוש זה זיי ברענגען זיי האבן א הכרח פארוואס מוז מען זאגן אז נאך רשי'ן מוז מען זאגן אז די מעשה מיט די מטה גייט אויף ביידן, נישט ווי דער רמבן לערנט אז נאר אויף די לווים, און אויף אהרן איז דער אות פון די שריפה, זיי זאגן אז אין די מטה איז דא א סימן אויף ביידן. ווי לערנען זיי עס ארויס? אויב דאס וואלט געווען אן אות בלויז אויף בחירת שבט לוי, ווי דער רמבן זאגט, וואלט א' דאס נישט געווען די מטה אהרן, אויב ס'גייט אויף שבט לוי, וואס האט דאס מיט מטה אהרן? ס'האט געדארפט זיין דער מטה פון אלעזר בן אהרון וואס ער געווען דער נשיא פון שבט לוי שטייט א פוסק אין במדבר גימל פוסק למד בייז ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרון הכהן און רשי זאגט דארט אויפן ארט ממונה על כולם ער געווען ממונה אויף אלע לווים וואס האט עס צו טון צו מטה אהרון ס'האט געדארפט זיין אויף מטה אלעזר, זאגן זיי מ'קען נישט זאגן אז ס'גייט נאר אויף שבט לוי, מ'מוז זאגן אז ס'גייט אויך אויף די כהונה אויף אהרן, אזוי ווי ביי אלע אנדערע שבטים וואס דער מטה איז גענומען געווארן ביים נשיא פון דעם שבט. נאר אויב איך זאג אז ס'איז לוי, געדארפט זיין אלעזר. ב. די צווייטע ראיה אז ס'גייט אויף ביידן נישט נאר אויף, נישט נאר אויף די לוויים, מען וואלט געשריבן נישט די שמות הנשיאים ווי אהרון ווי ס'שטייט דער לשון איש את שמו תכתוב על מטהו ושם אהרון תכתוב על מטה לוי וואס וואלט מען געשריבן וואלט געשריבן דעם שם השבט וואלט מען געשריבן שם השבט וואלט געווען לוי ממילא האבן זיי א הוכחה אז ס'גייט אויף ביידן דארט אנדערע מפורשים זענען מסביר אז דאס וואס דער אות המטה איז געווען אויך אויף כהונת אהרון איז מוכרח דערפון וואס זיי האבן אויכעט צוויי ראיות דער רבי האט געברענגט איין גרופע פון מפרשים וואס זיי ברענגען וואס מ'האט ערשט געזאגט און אן אנדער גרופע פון מפרשים וואס זיי זאגן זיי האבן א ראיה אז די מעשה פון דעם מטה אריינלייגן צוריק אין אין משכן האט צו טון א הוכחה אויף ביידן סיי אויף דעם וואס זיי האבן מערער געווען אויף די כהונה און סיי אויף די לוי וואס איז די ראיה זייערע אלף די פריחה איז געווען דווקא אין די אותיות השם אהרן נישט אויף אן אנדער ארט פונעם מטה. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה זעכצן, דער לבוש און די שפתי חכמים, און זיי זאגן אז ס'איז געווען געשטאנען, ווען מ'האט געזען דעם ענין פון די פריחה וואס איז געווען דארטן, וואו איז דאס געווען? נישט אויפ'ן גאנצן שטעקן, נאר אויף די נאמען אויף אהרן, דארט איז דאס געווען. איז א ראיה אז ס'קומט אונז זאגן אויכעט אויף דעם ענין פון די כהונה. ב. שטייט דארטן א קלארער לשון, ויצץ ציץ. מען וועט באלד לערנען וואס מיינט דער ענין פון ויצץ ציץ ווי מען לערנט דאס, אבער דערווייל שטייט דארט דער ענין פון לשון ציץ, זאגן זיי ס'איז מרמז אויף כהונה גדולה מצד הציץ, ווער איז דער איינציגער וואס איז געגאנגען מיטן ציץ? אהרן הכהן, ממילא מוז מען זאגן ס'איז מרמז אויפן ציץ און וכיוצא בזה אויך. וויבאלד עס איז געווען א שטעקן, וואס שטייט דארט ויצץ ציץ, קומט דאס מיר דערציילן אז ס'רעדט זיך וועגן אהרן אויכעט, איז די אלע מפרשים לערנען אז דאס וואס ס'רעדט זיך דא אין פסוק איז דאס אויף ביידן, לכאורה וואלט נישט געווען וואלט לויטן רמבן קומט אויס אז ס'רעדט זיך נאר אויף שבט לוי נישטא די שאלה אבער לויט די אלע מפרשים וואס זיי זאגן אז ס'רעדט זיך פארט אויף דעם ענין פון כהונה אויכעט ווערט צוריק די שאלה וואס דארף מען האבן איצט נאך א זאך אויף די כהונה איז דאך שוין דא א מעשה מיט דעם ענין פון די פון די בלועים שרופים און די מגיפה איז גענוג א אות אז אהרן איז דער כהן גדול אבער דא וויל דער רבי אפפרעגן די זאכן זאגן אז אין פשוטו של מקרא קען איך נישט לערנען די אלע זאכן אז רשי האלט אזוי אבער דאס אלס איז נישטא אפילו נישט ברמז אין פירוש רשי דא שטייט נישט אין קיין ארט דערמאנט אין פירוש רשי ממילא לערן איך ווי דעם רמבן אויך דארף אויך דארף מען פארשטיין אפילו להנ"ל אפילו להנזכר לעיל אז עס זענען דא כמה הוכחות אז דער אות איז געווען אויך אויף כהונתו של אהרן, לאמיר זאגן אז די הוכחות זענען ריכטיגע הוכחות אז עס גייט אויך אויף אהרן, איז נישט מובן פארוואס האט מען בכלל געדארפט אט דעם צוגאב אות און בחינה אויף בחינת אהרן, זענען נישט גענוג די פריערדיגע אותות כנל, אפילו לויט זיי וואס זיי זאגן אז עס גייט סיי אויף אהרן און סיי אויף לוי און סיי אויף כהונה און סיי אויף לוויה, וואס דארף מען עס האבן בכלל? די שאלה בלייבט נאך אלס שאלה אפילו לויט זיי איז דאך גענוג געווען דער אות וואס איז געווען מיט אלע דריי זאכן ווי דערמאנט פריער איז געווען גענוג יש לומר האבן מיר א געוואלדיגע שאלה רשי זאגט גאר נישט וועגן דעם ווערט א שאלה פארוואס זאגט רשי גאר נישט ווען מוז מען טרעפן אדער רשי איז דאס מפרש ערגעץ אנדערש אדער ס'איז גאר נישט קיין שאלה דאס ווערט פארענטפערט פון די רשי דא אויפן פלאץ אליין איז רשי עס מרמז און מען קען פון דעם עס פארשטיין ויש לומר אז דער ביאור בכל זה וועט זיין מובן מיט פירוש רשי אויפן פסוק ויוצא פרח וכדלקמן. מען זיך נעמען צו דעם פסוק ויוצא פרח ויוצא ציץ, פון דעם פסוק וועט מען פארשטיין וואס דא טוט זיך, פארוואס די תורה דארף אנקומען צו נאך א אות, און ס'איז נישט גענוג דער אות פון די דריי זאכן וואס האט פאסירט דא. האבן מיר דערווייל ביז אות ב' האבן מיר צוויי שאלות, ערשטנס וואס דארף מען בכלל די ראיות נאך די בליעה, שריפה, שרופים, און מגיפה, וואס דארף מען בכלל א ראיה? און אפילו לויט די מפרשים וואס זיי זאגן אז ס'גייט אויף ביידן, איז דאך אויכעט די זעלבע, איז דאך אויכעט די זעלבע שאלה, אויף וואס דארף איך עס האבן? וואס דארף איך האבן צוויי ראיות אויף אהרן'ען, ס'איז גענוג אז איך האב יענע ראיה. אות ב'. ערשט זיך נעמען צו דעם פסוק ויוצא פרח וואס רשי זאגט דארטן, דער רבי וועט פרעגן א שיינע פאר שאלות אויף דעם, לויט דעם, דער רבי וועט דאס מסביר זיין, וועט ווערן פארשטאנדיק אויך די שאלה. וואס איז דער חידוש נפלא ביותר, פארוואס די תורה מאכט דאס, וואס טוט זיך דא? ס'איז געווען אזא גרויסע ניסים, ותבלע הארץ את פיה, מער נישט איינציג מאל איז געווען אזא זאך, דאכט זיך מ'שטייט צו באשאפן ס'איז באשאפן געווארן ערב שבת בין השמשות, מיט די דערנאך די געווען די ריעם פון די צוויי הונדערט און פופציג גייען אריין, און זיי ברענגען מחתות און אלע ווערן פארברענט, דאך מורא'דיג, אלע האבן געהאט שכל האט געזען אז דאס ווייל זיי האבן זיך געקריגט אויף די כהונה, און כהונה איז שייך נאר צו אהרנ'ען, וואס דארף איך האבן נאך ראיות? אות ב' די ווערטער ויצא פרח זאגט רש"י כמשמעו ויצא פרח זאגט רש"י כמשמעו ואינו מובן צוויי שאלות א' רש"י האט עס געדארפט זאגן ביים ערשטן מאל ווען עס שטייט בעניננו אין פסוק יוד זיין פוס אין קאפיטל יוד זיין פסוק כף שטייט דארט ביים ערשטן מאל ווען עס שטייט בעניננו מטהו יפרח און נישט ביים דריטן מאל, דו האלט נישט אין ביים דריטן מאל ווען ס'שטייט ויצא פרח, וואו רש"י זאגט כמשמעו, אויב דו האסט א שאלה וואס מיינט וואס מיינט ויצא פרח, האסטו עס געדארפט מסביר זיין דארטן זאגן כמשמעו. דער ענטפער וועט זיין פשוט געשמאק און געוואלדיג וועט דער רבי דאס מסביר זיין פארוואס רש י זאגט עס דעם כמשמעו. אות ב ב איז א צווייטע שאלה, ס'איז מובן בפשטות אז רש י איז מפרש לשון הכתוב נאר דארט וואו דער פשט ליגט נישט אפן במשמעות התיבות והפסוק, ווען קומט רש י מפרש זיין עפעס, ווען דעם קינד ווערט א שאלה אין דעם פסוק אדער אין א ווארט פונעם פסוק, ער איז אבער גארנישט מפרש, ווייל מען דארף עס נישט מפרש זיין, און דערפאר זאגט נישט רש י וואס איז משמעו, דארט וואו דער פירוש איז נשמע פון לשון הכתוב. פירושו כמשמעו, ווען איך לערן דעם פסוק, און לאמיר זאגן נעם טאקע דעם זעלבן ווארט, וואס מיינט פרח? פרח מיינט א בלום, וואלט איך געוואוסט אז פרח מיינט א בלום, איז רש י אין די ערשטע צוויי ערטער זאגט ער גארנישט אויף דעם, דא קומט רש י און זאגט כמשמעו, ווייזט אויס אז דא ליגט עפעס באהאלטן, אז אין די ערשטע צוויי מאל וואס דער פארשטייט דער אינגל וואס מען רעדט דא, עס קומט צום דריטן מאל ווען ס'שטייט ויצא פרח, מוז רש"י אים זאגן זאלסט געדענקען אז דאס איז כמשמעו, זאלסט נישט מיינען אז ס'איז אזוי ווי די ערשטע צוויי מאל, וואס דארטן קען דאס מיינען עפעס אנדערש, פשוט געוואלדיג. און ווען רש י זאגט פירושו כמשמעו וכיוצא בזה, איז עס צו שולל זיין א פירוש וועלכער איז נישט כמשמעו, ס'דא א פירוש אויף פרח וועלכער איז נישט כמשמעו, און רש י וויל דאס זאגן דווקא ביי דעם דריטן מאל דא אז ס'איז כמשמעו. און פון דעסוועגן וואלט מען געוואלט אזוי מפרש זיין מצד תוכן הענין וכיוצא בזה, וואלט איך געוואלט לערנען אזוי ווי די ערשטע צוויי מאל, וואס דארטן זאגט רשי גארנישט ווייל מען ווייסט אז עס איז עפעס אנדערש, דא מוז ער מדגיש זיין אז עס איז כמשמעו. ממילא דארף מען פארשטיין וואס איז דער אנדער פירוש והראיה עליו אין אונזער פסוק. וואס איז דער אנדער פירוש וואס מען קען לערנען, וואס מען לערנט טאקע אין די ערשטע צוויי מאל, וואס דארטן זאגט רשי גארנישט, און דא קומט רשי זאגן זאלסט נישט לערנען אזוי. וואס איז די אנדערע, וואס איז דער אנדערע פירוש וואס מען קען לערנען אין פרח? פאר וואס דארף רשי דווקא דאס זאגן כמשמעו שפתי חכמים זאגט שפתי חכמים וויל ענטפערן די שאלה זאגט אז היכן שיש שתי לשונות כגון הכא שטייט פרח ועוד ויצץ ציץ ופרח זאגט זאגט ער

בשעת שטייט דער זעלבער פסוק, ויוצא פרח, ויצץ ציץ, איז דאך דאס אזוי ווי א טאפלטער לשון, זאגט דער שפתי חכמים, וואס מיינט דער ענין פון פרח ווייס איך, און ציץ ווייס איך נישט, דערפאר דארף רשי זאגן אז פרח איז כמשמעו, ואין צריך פירוש, אבל ציץ אין ידוע וצריך פירוש וואס דער פירוש הוא חנטת חנטת הפרי ווען דער פרי הייבט אן ארויסקומען לכאורה א געשמאקער ענטפער וואס דער שפתי חכמים ענטפערט אז בשעת קומט צוויי ווערטער איינער לעבן דעם אנדערן שטייט פרח שטייט נאך דעם ויצץ ציץ ויצץ ציץ ווייסט נישט דער אינגל וואס דאס איז פרח ווייסט ער יא וואס דאס איז דארף אים רשי מדגיש זיין אז פרח מיינט מיינט אז ס'איז געווען כמשמעו געווען א בלום, ויצץ ציץ דארף ער אים יא מסביר זיין וואס דאס איז, ער דארף אים זאגן אז חנטת הפרי. אבער דער רבי זאגט איך קען דאס נישט אננעמען אין פשוטו של מקרא, אבער לפי כלל זה איז אדרבה די קשיא נאך שטארקער, לויט דעם כלל וואס דער שפתי חכמים גיט איז די קשיא נאך שטארקער. ווען רשי פארטייטשט בלויז די ווערטער ויצץ ציץ מאכט עס נאך קלארער אז ויצא פרח דארף מען נישט מפרש זיין ווייל ער איז כמשמעו שטייט אין פסוק ויצא פרח ויצץ ציץ רשי וואלט גאר נישט געזאגט אויף פרח און ער וואלט נאר געזאגט אויף ציץ וואלט דער אינגל פארשטאנען אז פרח מיינט א בלום און ציץ ווייס איך נישט איז רשי אים מסביר וואס דאס מיינט אז ס'מיינט דער לשון ווי געזאגט פריער חנטת הפרי ווייל ער איז כמשמעו, מה שאין כן ווען ער איז מפרש כמשמעו, רשי לייגט יא צו כמשמעו, מאכט נאך דעם רבי'נס קשיא אסאך שטארקער, איז א ראיה אז ער וויל מען זאל נישט זאגן ווי די ערשטע צוויי מאל וואס ער זאגט גארנישט, נאר דא קומט אן א נייע פירוש אינגאנצן, מה שאין כן ווען ער איז מפרש כמשמעו, איז משמע אז ער באווארנט ושולל אז אן אנדער פירוש כנזכר לעיל. ווייטער שטעלט זיך רשי אויפן ווארט ציץ און איז מפרש הוא חנטת הפרי כשהפרח נופל. האבן מיר אויף דעם ענין פון ויצא פרח האבן מיר צוויי שאלות, ערשט מאל פארוואס רשי זאגט עס נישט דעם ערשטן מאל, די צווייטע זאך וואס זאגט רשי עפעס כמשמעו, וואס דער ענטפער כמשמעו כמשמעו קומט שולל זיין וואס איז דאס. יעצט וועלן מיר גיין וואס שטייט ווייטער, רשי ברענגט אראפ דעם ווארט ציץ, ער וויל מסביר זיין וואס דאס איז, זאגט רשי הוא חנטת הפרי כשהפרח נופל. לצורך דיון דארף מען פארשטיין אין די רשי אויכעט דרכו של רשי איז כידוע צו מבאר זיין דעם פשט המקרא דאס הייסט פירוש התיבות והעניין המדובר און נישט סתם צו מוסיף זיין בתיאור הדבר ובפרטיו רשי קומט נישט דא מאכן א גאנצן פלפול וואס דאס מיינט ער טייטשט אויס די ווערטער פאר דעם בן חמש למקרא סיידן ווען אויך דאס איז נויטיג צו הבנת פשוטו של מקרא לייגט ער צו מתאר די גאנצע מעשה און ער לייגט צו אסאך פרטים דארף מען פארשטיין וואס איז דא נוגע דער פרט ואופן אין גידול הצמחים רשי קומט נישט דערציילן דא ווי אזוי ס'וואקסן ווי אזוי גראזן וואקסן ווי אזוי פירות וואקסן ווי אזוי ס'וואקסט שפעטער לערנט נאך ער רעדט וועגן מאנדלען ער גייט נישט דערציילן ווי אזוי מאנדלען וואקסן וואס לייגט ער מיר צו אז חנטת הפרי איז כשהפרח נופל נאך אמאל רשי'ס לשון איז ציץ ברענגט ער אראפ פון חומש און חנטת הפרי דער פרי קומט ארויס ווען דער פרח פאלט אראפ ויוצא פרח סליחה שטייט דער לשון ויוצא פרח דאס דער ענין ס'קומט א בלום דערנאך פאלט אראפ חנטת הפרי ווען דער פרח פאלט אראפ ווערט דער פרי וואס קומט ער מיר לערנען די זאך וואס קומט ער מיר לערנען אז חנטת הפרי איז כשהפרח נופל אבער נאך א שאלה אין דעם מיין פון ציץ אויך ביז דערווייל האבן מיר די פינף שאלות וואס מיר האבן געפרעגט. אות ג'. ווייטער שטעלט זיך רשי אויף ויגמול שקדים און איז מפרש שהוכר שהוכר הפרי, וואס שטייט אויף דעם ויגמול שקדים? וואס מיינט דאס? ויוצא פרח ויצץ ציץ און ויגמול שקדים, אזוי איז דער לשון פון פסוק. און איז מפרש כשהוכר הפרי, ווען מען האט געזען די פרי גאנצערהייט וואס דאס איז, הוכר שהן שקדים. לשון, פון וואנעט נעם איך דאס אז דער ויגמול שקדים, אויף ווען עס איז געווארן פארטיג האט מען געזען אז עס איז שקדים, ברענגט רשי אויף דעם צוויי ראיות, איין ראיה איז ויגדל הילד ויגמל, שטייט ביי יצחק'ן ויגמל מיינט אז ער איז געווארן אויס, ער איז געווארן פארטיג, ער איז געווארן גרויס, ער האט אויפגעהערט צו זייגן פון זיין מאמע, און דערנאכדעם ולשון זה מצוי אויכעט בפרי האילן, מיר זעען דעם זעלבן לשון ביי א קינד, ויגדל הילד ויגמל, מ'זעט עס אויכעט ביי פרי, ביי פרי האילן שטייט דער לשון אין ישעיה, ובוסר גומל יהיה נצה, ווען ס'ווערט, ווען ער רעדט וועגן ענבים זאגן די מפרשים, ווען די ענבים ווערן גרויס און אויסגעוואקסן, און מ'זעט אז ס'איז שיינע גרויסע ענבים, יעמאלט איז דאס פארטיג, גומל ס'איז דער ענין וואס ווערט יעמאלט פארטיג. דאס איז דאס איז וואס רשי ברענגט אראפ אין פסוק דער רבי ס'איז ידוע גערעדט שוין פיל מאל אז רשי'ס לשון איז מדויק בתכלית יעדער ווארט איז בתכלית עס קומט אונז זאגן ווי מ'האט ערשט געפרעגט אויף דעם וואס רשי קומט אונז לערנען דא אז וואס מיינט ציץ חנטת הפרי כשהפרח נופל וואס קומט אונז דא לערנען זעלבע זאך דא אויכעט וואס איז די שאלה וואס דער רבי פרעגט אויף דעם חלק פון פסוק ויגמול שקדים? דער רבי מסביר זיין, דאס וואס רשי ברענגט דעם לשון הכתוב ובוסר גומל, איז מובן על פי לשון רשי עצמו, דאס קומט אונז לערנען עפעס, ווייל פון דעם איז א ראיה אז לשון זה ויגמול מצוי נישט נאר ביי ילדים, ווייל זיי זענען נגמל מחלב אמו, ווען ער ברענגט נאר איין פסוק ויגדל הילד ויגמל, אבער זאגסט ס'איז נאר ביי קינדער, דאך אבער וועגן דעם ענין פון ויגמול שקדים, מ'רעדט וועגן א בוים וואס וואקסט אויף דעם מאנדלען, מוז ער ברענגען אויכעט אז מ'זעט עס אויכעט ביי אזא זאך, איז ממילא פארשטאנדיג וואס ער ברענגט עס, ווייל מ'זעט אויכעט ביי פירות, וואס איז אבער דער דיוק, הוספה בלשונו בפרי האילן, וואס וואלט געווען שלעכט ווען רשי זאגט ולשון זה מצוי גם בפירות. אבער וואס שטעלט דאך דווקא דעם פרי האילן, מ'עט זען אז דער אילן גיט דערצו א געוואלדיגע זאך ווי דער רבי וועט דאס ענטפערן. אות ד' וועט דער רבי אנהייבן ענטפערן די שאלות, מיר האבן געזאגט פריער אז מ'האבן דערווייל דא זעקס שאלות אויף די רשי, צוויי שאלות איז דער ענין בכלל פארוואס רשי זאגט נישט, די אנדערע שאלות איז וואס רשי זאגט יא, וואס וויל ער דא. אות ד' יש לומר דער ביאור בזה, אין פשוטו של מקרא שטעלן זיך דא כמה שאלות ומהן. פשוטו של מקרא ווען מ'לערנט דעם פסוק ווערט ביי דעם קינד שאלות און דאס וואס רשי פרובירט אים צו פארענטפערן וואס איז די שאלות וואס ס'ווערט א' דער אויבערשטער האט דאך געזאגט והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח פארוואס איז דאס בפועל געווען בשינוי והוספות דער אויבערשטער האט געזאגט מטהו יפרח וואס מיינט דאס אז משה רבינו גייט אריין און ער נעמט ארויס האט געדארפט שטיין אז ס'איז געווען שקדים פארוואס איז דאס בפועל געווען מיט א שינוי מיט א סך הוספות נישט נאר פורח נישט נאר ס'איז געווען פורח שקדים נאר ס'איז געווען אויכעט ויצץ ציץ און ויגמול שקדים דער רבי זאגט די זעלבע שאלה פרעגט אויכעט דער שפתי חכמים און דער פני דוד פון דעם חידו פרעגן די זעלבע שאלה זיי ענטפערן אויף דעם זאכן אבער דער רבי זאגט עס איז נישט על פי פשוטו של מקרא אזוי שטארק דערפאר בלייבט די שאלה ביי אונז נאך אפילו וואס זיי ענטפערן אונז דער רבי לייגט נאך צו נאך נישט גענדיגט די שאלה נאך מער הוספות וועלכע פאדערן ניסים נוספים דער אויבערשטער וויל מאכן א נס אז מטה אהרן איז א שטעקן א שטעקן פון א פון א בוים א שטיק האלץ וואס איז אפגעריסן און ס'איז שוין טרוקן און ס'וואקסט אויף דעם גארנישט ער מאכט א נס און ער ווען משה רבינו קומט ארויס מיטן שטעקן און די תורה זאגט אונז אז ס'געווען אויף דעם שקדים א מוראדיגע געוואלדיגע נס דאס קומט ווייזן אז אהרן איז דער כהן אה אה אהרן און און ס'ווייזט סיי אויף אהרן און סיי אויף לוי ווי געלערנט פריער די חילוקים אין דעם וואס דארף מען האבן דעם ענין פון די הוספות און ס'דארף האבן נאך ניסים אז ס'געווען מיט ויצץ ציץ און ויגמול שקדים איין שאלה בית אין דעם פסוק איז לכאורה דא א כפל לשון ס'איז טאפ א טאפלטע לשון פאר וואס איז דאס נאך דעם ווי דער פסוק זאגט והנה פרח גומר שטייט דאך נאך ווידער אמאל ויצא פרח שטייט דאך שוין והנה פרח מטה אהרן וואס איז ווייטער ויצא פרח איז די ערשטע שאלה געווען אויף וואס האט געדארפט זיין דער ענין פון ניסים, און נאך נאך אז עס איז געווען שקדים אליין וואלט דאך שוין געווען דער גרעסטער נס וואס עס קען זיין, וואס דארף איך האבן אלע פרטים אין דעם? צווייטנס וואס איז דער כפל הלשון, שטייט והנה פרח, דערנאך שטייט ויצא פרח. דער רבי ברענגט אין די חצאי ריבוע וואס רבותינו בעלי התוספות ווילן ענטפערן אויף דעם. רבותינו בעלי התוספות פארענטפערן דעם כפל הלשון והנה פרח, ויצא פרח, אז זענען געווען צוויי מיני פרח דער פאר שטייט צוויי מאל שטייט והנה פרח ויצא פרח געוואלדיגע חידוש דאס איז פשוטו של מקרא קען איך עס נישט לערנען איך וואס זענען זיי מחדש מחדש געוואלדיגע ווערטער אז זענען געווען צוויי מיני פרח דער פאר שטייט צוויי מאל פון איין זייט מטה זענען געווען פון איין זייט מטה זענען געווען פרחים וועלכע זענען דארטן פארבליבן און זענען קיינמאל נישט אראפגעפאלן אין איין זייט פון דעם שטעקן געווען פרחים און פון דער אנדער זייט מטה איז געווען ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים פרחים וואס זענען דער נאך אראפגעפאלן כדרך כל פרחי אילנות שוין געלערנט פריערט וואס רשי האט געזאגט קלאר אז דער ענין פון ציץ מיינט חנטת הפרי ווען דער פרח פאלט אראפ ווייל רבותינו בעלי התוספות זענען מחדש אז ס'איז געווען צוויי זאכן אין איין זייט פון שטעקן יא געווען פרחים צווייטע זייט פון שטעקן געווען נאר מאנדלען און פרחים זענען אראפ געפאלן, דערפאר שטייט צוויי מאל, שטייט והנה פרח ויצא פרח. אין פירוש רש י קען מען אבער אזוי נישט לערנען, ווייל אזא חידוש וואלט רש י לויט דעם פירוש לדרך פירושו על התורה געדארפט זאגן בפירוש, ס'איז אפילו נישטא בדרך רמז. אויב רש י וואלט געהאלטן אז ס'איז געווען אזוי, וואלט רש י עס געדארפט מסביר זיין, בלייבט דאך די ווייטער די שאלה פארוואס שטייט אין פסוק והנה פרח ויצא פרח פארוואס שטייט עס צוויי מאל אין פשוטו של מקרא קען מען נישט ענטפערן דעם ענטפער פון די בעלי התוספות און די שאלות קומט רשי פאר און די שאלות קומט רשי פארענטפערן מיט זיין פירוש אז ויצא פרח מיינט כמשמעו דאס איז רשי קומט דא באווארענען ווי מען דארף לערנען און ויצץ ציץ מיינט חנטת הפרי כשהפרח נופל אויסע פון דעם גופא וואס רשי זאגט אז ויצא פרח מיינט כמשמעו, דאס הייסט, וואס מיינט כמשמעו? ער זאגט דעם אינגעלע, ווען דו לערנסט חומש זאלסטו וויסן, ויצא פרח מיינט א בלום. איז מובן אז דער לשון יפרח און פרח פריער מיינט נישט די בליעונג פון א בלום. הערט וואס א חידוש נפלא דער רבי איז דא מחדש, ווען ס' וואלט געזאגט גערעדט אויף וועגן דעם ויצא פרח, דאס זעלבע וואס ס'מיינט דארטן, האט רשי נישט געדארפט זאגן כמשמעו. דא רעדט זיך וועגן א אנדער סארט פרח, אויף וואס עס שטייט ויצא פרח, מוז אים רשי זאגן כמשמעו, זאלסט געדענקען אז דא מיינט מען א בלום, נישט ווי מען קען לערנען דארט. וואס קען מען לערנען דארטן? לשון יפרח אדער פרח, לשון פועל, יפרח עס וועט דאס אדער פרח ס'האט ס'האט געפלאנצט פרח יפרח ס'איז ארויסגעקומען ס'איז געוואקסן אדער פרח ס'איז געווארן ווען עס רעדט זיך ביחס צו אן אילן מיינט געבליט כמשמעו דאס מיינט אז ס'איז געווארן בלומען אז ס'זיינען אויסגעוואקסן פרחים און ביי אן אילן א נושא פירות איז עס די בליעונג פון בלומען פון וועלכע עס וואקסן שפעטער אויס די פירות ווען ס'שטייט דער לשון יפרח און פורח ווען ס'רעדט זיך וועגן א אילן, מיינט דאס אז ס'איז געווארן בלומען. אזוי ווי וואס מיינט דאס? ווי אלעמאל, קודם קומען בלומען, די בלומען פאלן אראפ און פון דעם קומט די פירות דערנאך. בשעת אבער אין די אנדערע צוויי ערטער ווען ס'רעדט זיך, בשעת עס רעדט זיך אבער וועגן א מטה וכיוצא בזה, מ'רעדט דאך נישט וועגן א אילן, מ'רעדט דאך דארטן ביי די ערשטע צוויי מאל רעדט מען ווי ער איז געווען א, ווי ער איז געווען א מטה. איז דער לשון פרח נישט באגרעניצט דווקא צו דער בליעונג פון א בלום. בשעת די תורה זאגט אונז אז מ'זאל אריינלייגן מטה אהרן און ס'וועט זיין יפרח, ווייס איך נישט דארט אז ס'רעדט זיך וועגן א בלום, ס'קען זיין ס'וועט ארויסקומען אנדערע זאכן. וואו זע איך אז ס'דא אנדערע זאכן אין דעם לשון יפרח? מסביר זייער געשמאק. נאר א כללות'דיגער צוגאב, א הוספה צו דער מטה. וואס וועט זיין דארטן? ס'וועט זיין א פריחה, ס'וועט זיין עפעס א וואקסעניש דארטן. נישט דווקא בלומען אלס וואס וואקסט און קומט צו שפעטער ווערט אנגערופן יפרח ווערט אנגערופן פריחה ס'איז צוגעוואקסן עפעס ועל דרך הלשון ברענגט צוויי ראיות אויף דעם שטייט דער פסוק פורח אבעבועות פורח ווייל נישט קיין ס'איז נישט געוואקסן דארטן קיין בלומען אויף זייער אויף זייער הענט אין מצרים ס'איז געווען בוילן אבעבועות געווען פצעים איז זיי געוואקסן דארטן אדער צדיק כתמר יפרח מ'רעדט וועגן א צדיק מ'רעדט נישט וועגן א בוים ממילא וואס מיינט כתמר יפרח מיינט נישט אז ער וואקסט ווי א בוים איז יפרח איז אנדערע זאכן ער וואקסט אין תורה ער וואקסט אין מצוות דער רבי ברענגט אפ אין הערה אין תהלים רשי זאגט דארטן כתמר לעשות פירות וואס איז דאס אין תרגום יונתן זאגט ילבלב פירין ער לערנט מיט אנדערע ער טוט אלע תורה ומצוות דאס מיינט עס דארט מילא ווען ס'שטייט א לשון יפרח און ס'רעדט זיך נישט וועגן א אילן מוז עס נישט מיינען דווקא דאס דערפאר דארף רשי דארטן גאר נישט מסביר זיין און דערפאר דארף רשי באווארענען ביי ויצא פרח ווען מ'קומט דא דא ווייס מען דאך שוין דא קומט דאך די תורה דערציילן ס'רעדט זיך אז ס'איז געווארן אזוי ווי א בוים אז ס'איז געווען אויף דעם בלומען און נאכדעם איז אראפגעפאלן דאן און געוואקסן מאנדלען מוז רשי זאגן כמשמעו דאס נישט לערנען ווי דארטן דא איז שוין אנדערש געוואלדיג דערפאר דארף רשי באווארענען ביי ויוצא פרח אז דער פרח דא איז כמשמעו וואס איז דאס בלומען ס'איז אַרױס אַ פּרח אַ בלום, נישט װי די לשונות יפרח און פּרח, װעלכע שטײען פֿריִער, װעלכע זײַנען כּנזכּר לעיל, נישט מוגבל צו משמעו. ס'קען זײַן דאָרטן אפֿשר זײַן אַנדערע זאַכן. דאָרטן װײס מען נאָך נישט װאָס ס'װעט אַרױסקומען, אַז ס'װעט גײן װאַקסן מאַנדלען, שטײט יפרח, אפֿשר ס'װעט װאַקסן עפּעס אַנדערש דאָרטן. און רשי דארף דאס פריער נישט אויסטייטשן בפירוש ובאריכות, רשי דארף דארטן גארנישט זאגן, ווארום דער לשון פריחה האט מען שוין געלערנט פריער, דער רבי ברענגט אראפ אין א זעיר הסכרתא, און ברענג אין איין ארט וואס דער רבי ברענגט דארטן, שטייט דארטן ביי והיא כפורחת, שטייט דארטן דער לשון דבר החוזר וצומח, מ'רעדט דארטן וועגן די וועגן די וועגן די נגעים, וועגן א מצורע, וועגן תזריע, וועגן תזריע מצורע. ברענגט רשי דאס אראפ, האט מען שוין געלערנט פריער, אז לשון פריחה האט מען שוין געלערנט, וויסנדיג אז דא רעדט זיך וועגן א מטה, איז עס דבר המובן, אז דאס מיינט נישט נאר די יציאה פון א בלום, נאר א בליאונג, דאס איז כולל דעם וואוקס פון פרחים, ציצים, און פירות, נישט דווקא א בלום. עס קען זיין אלע סארטן זאכן, דערפאר דארף רשי גארנישט זאגן, בשעת ס'קומט דא, מוז רשי זאגן. באלד אז דער לשון מטהו יפרח אינעם דיבור השם מיינט דעם כללות ענין הפריחה, ווען ס'שטייט מטהו יפרח מיינט דאך וואס אז ס'וועט זיין דער כללות ענין הפריחה, און ס'וועט זיין דארט דער ענין, ווי מיר זאגן, ווי מיר זאגן שפעטער דער ענין פון א פרי, אנהייבנדיג פון יציאת הפרח און די אלע פרטים וואס קומען נאכדעם. איז מובן אז נאכדעם וואס דער אויבישטער האט געזאגט בכלל, כבכמה וכמה מקומות, איז דא וואו דער אייבישטער אין תורה זאגט א כלל, און דאן גיט ער אלע פרטים, זאגט ער מטהו יפרח, און דערנאך רעכנט מען בפרטיות ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים. איך שוין פארשט איינע פון די שאלות גיין אראפ, וואס דער רבי האט געפרעגט וואס האט געדארפט זיין דער ענין פון דערציילן דעם גאנצן סדר וואס איז געווען דארטן, מ'האט געקענט זאגן עס איז געווען גלייך, קומט אויס א כלל מיט פרטים, דער כלל איז דער ענין פון מטהו יפרח, און מען זאגט דיר ווי אזוי ס'איז געווען דער סדר, עס איז געווען ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים. ועל דרך זה איז מובן דער כפל הלשון אין פסוק, און יעצט וועט מען פארשטיין אויכעט די לעצטע שאלה, וואס דער רבי האט געפרעגט פארוואס שטייט צוויי מאל, והנה פרח מטה אהרן לבית לוי, ויוצא פרח צוויי מאל, פריער דערציילט די תורה בדרך כלל פרח מטה אהרן, ווי דער אויבערשטער האט געזאגט מטהו יפרח, דערנאך איז די תורה מפרט די פרטים פון דער פריחה, ווי ס'שטייט, ויוצא פרח, וואס איז דאס כמשמעו, פשוט א פרח א בלום, דערנאך ביי ויצץ ציץ דאס חנטת הפרי ווי ס'פאלן אראפ די בלעטלעך און די פרי הייבט אן צו ארויסקומען, און דערנאך ביי ויגמול שקדים. איז געשמאק פארוואס ס'שטייט צוויי מאל, דעם ערשטן מאל איז דארט ערקלערט, מטהו יפרח, דערנאך איז מען גלייך מפרט וואס דאס איז. לעצטע שאלה איז אראפגעגאנגען, זייער געשמאק. אות ו. לפי זה, לויט ווי מ'האט ערשט געלערנט, קומט צו א נייע שאלה. ווערט אבער די שאלה וויבאלד אז ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים איז דער פירוט פון פרח מטה אהרן וואס שטייט פריער ועל סדר הזמנים שטייט אויף סדר הזמנים פריער ווי ס'וואקסט פריער גייט ויצא פרח ס'ווערט א בלום ביז סוף סוף ביז ס'קומט ארויס און מ'זעט ויגמול שקדים קומט אויס אז בזמן ווען ויבא משה לאוהל העדות האבן זיך שוין אפגעטון אלע דריי ענינים

זאגט דער רבי און ס'וועט זיין זייער שווער צו איינלערנען אז אריינגייענדיג אין אוהל העדות האט משה געזען דעם גאנצן איבערגאנג פון אלע דריי פרטים איינער נאך דעם צווייטן אפשר האט משה יא געזען זיין זייער שווער צו זאגן משה רבינו האט געזען ער קומט אריין זעט ער א שטעקן ער זעט עס ווערט א בלום דער בלום פאלט אראפ עס הייבט אן ארויסקומען א פרי און דאן זעט ער די שקדים זאגט דער רבי מען קען דאס נישט זאגן פארוואס ווייל וואס פאר א תועלת איז דא אין דעם וואס משה וועט דאס אלס זען וואס דארף איך עס אלס זען? וואס איז דער עיקר כוונה אין די גאנצע מעשה? די כוונה אין דעם איז דאך בכדי והשכותי מעלי תלונות בני ישראל. איך וויל אראפנעמען די תלונות בני ישראל אויף דעם וואס אהרן איז א כהן, איז געווען גענוג צו זען פארטיגע מאנדלען. אז אידן זאלן אנערקענען און גלויבן אז בחרתי באהרן, לשון פון רשי אין פסוק כג. דעריבער, די שאלה וואס ווערט דא, וואס דארף שטיין בכלל דער ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים, אויב משה רבינו האט געזען נאר די פארטיגע זאך, וואס דארף די תורה מיר דערציילן וואס איז געווען דער סדר, ס'איז אינגאנצן איבעריג. דעריבער, געוואלדיג געשמאק, דעריבער איז רשי מוסיף בפירושו אויף ויצץ ציץ, הוא חנטת הפרי כשהפרח נופל, אז ס'איז געווען איינע פון די שאלות רשי קומט אונז לערנען דא ווי אזוי ווי אזוי וואקסן פירות אז חנטת הפרי כשהפרח נופל וואס וויל ער דא צולייגן איך וויל ענטפערן אט די שאלה די שאלה ווערט פארענטפערט פשוט געוואלדיג צו מסביר זיין אז ס'איז געווען לויטן סדר הטבעי פון גידול הפירות ס'איז געווען נארמאל, ס'איז געווען א בלום, ס'פאלט אראפ דער בלום, הייבט מען אן זען די פרי, און דאן זעט מען דעם גאנצן פרי. און דאס האט מעגליך געמאכט אז די אידן זאלן דאס וויסן, דורך זען די אראפגעפאלענע פרחים. געוואלדיג. דער אייבישטער האט געוואלט אז די אידן זאלן זען דער יסוד וואס דער רבי גייט אוועקשטעלן, אז ס'איז געווען א מורא'דיגער נס, אז א אויסגעדארטער שטעקן ווערט פון דעם, וואקסט פון דעם אזוי ווי ס'וואקסט פון א לעבעדיגן בוים, האט דער אייבישטער זיי געוואלט זאגן, ס'איז געווען א מורא'דיגער נס,

איז פאר זיי קלאר געווארן אז אין אוהל העדות איז געווען דער גאנצער סדר פון ויוצא פרח כמשמעו ויוצא ציץ חנטת הפרי ונפילת הפרח און ויגמול שקדים וואס וואס איז דא געווען ס'האט געדארפט זען אז ס'איז געווען אלץ בדרך הטבע אין אות ז' ווערט די שאלה פארוואס וואס האט צוגעגעבן צום ענין ווי משה רבינו קומט ארויס נאר מיט די מאנדלען זיי זען אז דער איינציגער שטעקן פון אלע שטעקנס איז געווארן א בוים וואס וואקסט אויף די מאנדלען זאגט דער רבי אין אות ז' מ'קען אבער פרעגן צו וואס האט געדארפט צו וואס האט מען געדארפט אז די אידן זאלן עס וויסן בכלל דעם סדר הטבעי פון צמיחת שקדים אין די מטה וואס האט געדארפט אז די אידן זאלן וויסן אז ס'איז געווען מיט א סדר בטבע וואס ווען לויט זייער וואס איז שלעכט אז זיי זען אז ס'איז געווען א מוראדיגער נס און דער אויסגעדארטער שטעקן געוואקסן פון מאנדלען וויבאלד דאס איז געווען אינגאנצן אן ענין פון נס, וואלט איך מסביר געווען, דער רבי ענדיגט צו די שאלה, וויבאלד דאס איז געווען אינגאנצן אן ענין פון נס, וואלט דאך מספיק געווען ווען עס וואלטן אויסגעוואקסן פארטיגע שקדים פון דעם מטה. ס'איז א נס, פון א שטעקן וואקסט נישט קיינמאל קיין פירות. וואס איז געווארן? פון א שטעקן איז ארויסגעקומען מאנדלען. וואס דארף איך אנקומען צום גאנצן סדר אז ס'איז געוואקסן אזוי ווי ס'וואקסט אויף א בוים. רבי זאגן לויט אנדערע מפרשים עט עס זיין פארשטאנדיג אבער אין פירוש רשי קען מען עס נישט לערנען בלייבט שוין די שאלה אויף וואס האט עס געדארפט זיין לויט אנדערע מפרשים איז דאס מובן אנדערע מפרשים לערנען אנדערש אין דעם פוסק ווי רשי טייטשן זיי רשי לערנט אונז ויוצא פרח זאגט רשי כמשמעו ס'איז געווארן א בלום דערנאך איז געווען דער ענין פון ויוצא ציץ איז די ווען די פירות הייבן אן צו ארויסקומען די בלומען פאלן אראפ מ'זעט עס בדרך הטבע ווי זי וואקסט און דערנאך ויגמול שקדים יעמאלט איז געווארן די גאנצע מאנדל און אנדערע וואס לערנען אנדערש די ווערטער לויט אנדערע מפרשים איז דאס מובן ווייל זיי לערנען אז די פרטים פון דעם פרח, פון דעם פרח און ציץ, זענען מוסיף אין גודל הנס. דער ענין וואס איז געווען דא פרח און ציץ, ווייזט עס נאך אויף אסאך א גרעסערע נס. וואו זעהט מען דאס? ברענגט דער רבי אראפ א רדק. דער רדק אין זיין ספר השרשים אין ערך ערך פרח ברענגט ער אראפ א אינטערעסאנטע זאך. רדק לערנט אזוי, אמר פרח, וואס שטייט אין פסוק פרח על יציאת העלים תחילה ס'איז ארויס געקומען די בלעטער זענען שוין געווען ואחר כך הנץ וזה בהיפך בטבע העץ השקד והיה זה להגדיל הנס דער דער רדק האט פארשטאנען אין פסוק אזוי קודם זענען ארויס געקומען פון דעם אזעלכע צווייגלעך דאס איז געווען דער פרח נאך דעם און נאך דעם געווארן פון דעם געווארן דער פרח דאך עס געווען אין גאנצן היפך ווי זי וואקסט אלעמאל קומט ארויס קודם דער פרח דאן נאר קומט ארויס די אנדערע זאכן איז ממילא איז געווען דא א גרעסערע נס בדרך כלל קומט ארויס א בלום נאכן בלום קומט ארויס קען מען זען דעם אדער דעם פרי אדער ס'ווערט א שטיקעלע צווייג און פון דעם ווערט די פרי און דער רדק קומט און לערנט אין גאנצן אנדערש אז דאס איז געווען פרח על יציאת העלים תחילה דערנאָכדעם איז געװען דער ענין פֿון נץ. אַזױ האָט פֿאַרשטאַנען דער דער רדק. לױטן רדק, זייער געשמאַק פֿאַרשטאַנדיק, ער װיל צולײגן די גרױסקײט פֿונעם נס, נישט אַז ס'איז געװען בדרך הטבֿע, ס'איז געװען אַ נס, ס'איז געװען מיטן גאַנצן סדר, אָבער אַ פֿאַרקערטער סדר. און דער רבי זאָגט, כּפּי פירוש רשי קען מען דאָס נישט זאָגן, רשי זאָגט דאָך קלאָר נישט אַזױ, אָבער לפֿי פירוש רשי אַז ויצץ ציץ, מיינט חנטת הפרי כשהפרח נופל ס'מיינט נישט ויצץ ציץ ווי דער ווי דער ווי דער רדק לערנט קומט אויס פארקערט עס איז געוואקסן לויטן סדר הטבעי פון צמיחת השקדים קודם קומט ארויס פרחים דאן פאלט אראפ דער פרח און קומט ארויס די פרי דאן און ווייטער שקדים ממילא אויב רשי לערנט אזוי בלייבט אונז די שאלה וואס מ'האבן געפרעגט פריער איז נישט מובן אויב צוליב הגדלת הנס, ממה נפשך, אויב צוליב הגדלת הנס, אויב דו ווילסט ארויסברענגען אז ס'געווען א גרעסערע נס, האט רשי געדארפט לערנען ווי דער רדק, אז ס'איז נישט געווען לויט'ן סדר פון צמיחת השקדים על פי טבע, און אויב צוליב דעם עצם נס, אז ס'איז געווען א נס וואס א אלטער שטעקן האט ארויסגעגעבן פירות, וואלט עס געדארפט זיין באופן אז פון די מטה זאלן וואקסן פארטיגע שקדים, אן דעם גאנצן סדר. בלייבט אונז די שאלה וואס טוט זיך דא.

עס ליגט אין דער גאנצער סוד פארוואס דער אויבערשטער הייסט מאכן נאך אן אות צו ווייזן אז אהרן איז דער כהן גדול די שאלה שרייט דאך געוואלדיג אויף וואס ס'געווען שרופים בלועים און א מגפה ווער ס'האט שכל ווייסט אז ס'געווען א חורבן דארט די אלע וואס זענען נאר אויף כהונה דער רבי זאגט ניין ס'איז נישט גענוג מען מוז האבן דאס די בליעה פון כל דער רבי זאגט ווי אזוי די בליעה פון כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש האט געפירט צו דער ידיעה און הכרה כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה. תורה שטייט קלארן פסוק. משה רבינו האט געזאגט, אז דאס ברענגען, כי השם שלחני לעשות. אז משה איז א שליח פון אויבערשטן, און אלס וואס ער טוט, איז על פי הדיבור. נאך מער, און בפרטיות איז דאס נתגלה געווארן ביי דער שריפה, פון די חמישים ומאתיים איש מקריבי הקטורת, וואס האט מען געזען דארטן? וואס איז געווארן ברור פאר אלעמען, אז אהרן איז דער וואס בחר בו הקדוש ברוך הוא לקטורת לכהונה גדולה. איז ממילא פון די צוויי זאכן, ווי דער רבי האט ערשט געלערנט פון ענין פון די בליעה און חמישים ומאתיים איש מקריבי הקטורת געווען די שרופים, קען מען זען קלאר אז האבן געזאגט אז משה רבינו זאגט כי השם שלחני, משה מאכט אלס וואס דער אייבערשטער וויל. לכאורה איז דאך שוין אלס אראפגעגעבן וואס דארף האבן דעם ענין פון דעם אות פון דעם מטה. וועט דער רבי זאגן געוואלדיג וואס וואס ס'בלייבט דאס שווער ביי די אידן אפילו נאך די צוויי זאכן. דאס האט אבער נאך נישט אינגאנצן מבטל געווען תלונות בני ישראל. דאס ברענגט נאר ארויס אז אזוי האט דער אויבערשטער אנגעזאגט און דערפאר זענען געקומען די אלע עונשים. זיי זענען געגאנגען קעגן אויבערשטן און געקומען די אלע עונשים. עס קען אבער זיין א מורא'דיגע נקודה, ס'איז געוואלדיג וואס דער רבי כאפט דא, מאכט דא א כאפ, פשוט מבהיל על הרעיון. עס קען אבער זיין אז אהרן מצד עצמו, דער רבי האט אונטערגעשטראכן, אהרן מצד עצמו איז גלייך צו אנדערע אידן, און מדוע תתנשאו? ווער זאגט אויך אז אהרן? זיי זענען געגאנגען און געמאכט קטורת, זיי האבן געטענה'ט קעגן די כהונה, אלס פיין און וואויל, פארוואס געווען די עונשים? אבער רבונו של עולם, ווער זאגט אז אהרן דארף עס זיין? אהרן מצד עצמו איז גלייך צו אלעמען, וואס איז זייער טענה? מדוע תתנשאו? פארוואס הייבסטו אויף אהרן? נאך מער, הערט געוואלדיג וואס דער רבי זאגט, ס'איז מעגליך, מצד עשיית העגל, אז דווקא אהרן איז דערצו נישט ראוי, אונטערגעשטראכן נישט. אנדערע אידן זענען מער ראוי צו מאכן דעם ענין פון זיין א כהן ווי אהרן זאל עס זיין. נאכמער, עס קען זיין אז דאס וואס דער אויבערשטער האט געהייסן מאכן אהרן פאר א כהן גדול איז געקומען מצד בקשת און תפילת משה וכיוצא בזה, האבן זיי ווייטער טענות פארוואס ער ברענגט א ראיה פון להעיר מפרשת עקב שטייט ואתפלל גם בעד אהרן. דארטן רעדט זיך טאקע וועגן די גזירה וועגן כילוי בנים ווי רש"י זאגט אבער זיי קענען טענה'ן משה האט דאך אויסגעפועל'ט ביים אייבערשטן אז אהרן זאל זיין און אהרן איז גאר דער לעצטער וואס ער קען זיין א כהן גדול ער האט געמאכט דעם עגל איז ווערט די שאלה וואס ס'בלייבט אבער פארט די שאלה זיי האבן טאקע מוח בקדקדם זיי האבן געזען מ'איז פארברענט געווארן זיי האבן געזען מ'איז געווארן בלוע אלס האבן זיי געזען ווער ווער זאגט דאס אז אהרן דארף זיין דאס וואס ס'בלייבט דאך די שאלה מיט דעם דאס קומט דאס קומט אן ענטפער דער צווייטער אות מוז מען האבן צו ענטפערן די שאלה דווקא אהרן וואס די נקודה פרח מטה אהרן און גיין לערנען אינעווייניג אויף דעם איז געקומען דער אות המטות ביי א מטה מצד עצמו וטבעו איז דער ענין פון פריחה און צמיחת פירות נישט שייך שייך אין דער וועלט זאל זיין א פריחה פון א מטה דאס קען זיין נאר מצד בחירתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא וואס זעה איך? דער אייבערשטער האט געגעבן אויסגעקליבן אז נאר מטה אהרן, וואס א מטה קען נישט וואקסן, ס'איז נישטא אזא זאך, נאר מטה אהרן איז געוואקסן, איך האב אים אויסגעקליבן ער זאל זיין דער כהן גדול. לאידך האט מען דורך די מטות געזען אז דער רצון השם אין דעם האט אויפגעטאן אז ס'איז געווען און געבליבן נישט סתם אן ענין ניסי, נאר דאס ווערט פארבונדן מיט דעם טבע המטה. דער רבי וועט פארענטפערן דא אויכעט געשמאק וואס איז געדארפט זיין דער סדר דערציילן אלע זאכן וואס איז געווען, פרח, אראפגעפאלן דער פרח, און דערנאך איז ארויס פון די פרח חנטה, דערנאך איז געווארן דער גאנצער ויגמול שקדים, וואס דארף איך עס האבן? ווען ס'וואלט געווען נאר שקדים וואלט געווען גענוג, ווייס איך אז דער אייבישטער האט אנגעוויזן אז א מטה וואס ס'קען נישט וואקסן גארנישט איז געוואקסן, איך ווייס אז אהרן איז דער כהן גדול. זאגט דער רבי ניין, יעדער האט מען דורך די מטות געזען אז דער רצון השם איז דערמיט האט ער אויפגעטון אז ס'איז געווען און געבליבן נישט סתם א ענין ניסי, מ'מוז דערציילן די פרטים, נאר דאס ווערט פארבונדן מיט דעם טבע המטה. וואס איז ווערט פארבונדן מיטן טבע המטה, ווען דער אייבישטער האט געמאכט אז אין די מטה זאל זיין שקדים, ווען עס קומט ארויס שקדים גלייך און איך נעם ארויס איך ווייס די שקדים, ס'איז א נס, ס'איז נישט געווען קיין ענין פון פרטים און איך זע נישט דא אז ס'איז געווארן דער ענין פון טבע, דער אייבישטער קומט דא באווייזן וואס דער רבי גייט זאגן, א מורא'דיגע זאך, אזוי ווי דער מטה איז געווארן א נייער טבע. נישט נאר ס'איז געווארן א נס ארויסגיין שקדים, נאר ס'איז געגאנגען אין א סדר אזוי ווי ס'וואקסט א בוים, ס'איז דא קודם דער ענין פון פרח, דערנאך איז דא וואו דער פרח פאלט אראפ, דערנאך איז דא די פירות. דאס הייסט אז ס'איז געווארן א שינוי אין דעם טבע המטה. אזוי זאגט דער אייבישטער, ס'איז געווארן א שינוי אין אהרן, ס'איז געווארן א שינוי לעד ולעולמי עולמים, אהרן איז דער כהן גדול. דאס איז דער ווארט געדארפט פארקומען די אלע זאכן וואס דער רבי האט מסביר מיט אזויפיל געשמאקע ווערטער וואס דאס מיינט. נאר דאס ווערט פארבונדן מיט דעם טבע המטה, און דערפאר איז דער אויפן הפריחה געווען, מוז זיין נישט ארויסגיין מאנדלען אליין. ס'איז דאך א געוואלדיגע שאלה, ווען דער אייבערשטער נעמט די מטה און ס'וואקסט אויף די מאנדלען, מ'ברענגט ארויס, די גרעסטע זאך, ס'קען נישט וואקסן קיין מאנדלען אויף א מטה, ניין ניין, ס'איז געווען מיט א סדר מסודר, דער מטה איז געווארן א בוים, ער איז געווארן א לעבעדיגער בוים וואס איז געוואקסן, אזוי איז, אזוי איז אהרן הכהן אויך, דערפאר איז דער אויפן הפריחה געווען פריער ויצא פרח כמשמעו, און דערנאך איז געווען ויצץ ציץ חנטת הפרי כשהפרח נופל ס'הייבט אן ארויסצוקומען ערשט די פרי און דערנאך איז ערשט געווען ויגמול שקדים כשהוכר הפרי הוכר שהן שקדים בשעת חנטה זעט מען נישט אז ס'איז שקדים מ'זעט עפעס קומט ארויס שפעטער זעט מען אז ס'איז שקדים ס'איז געווען א סדר אונטערגעשטראכן טבעי פון צמיחת הפירות א נייע זאך געווארן אין דעם אין דעם בוים אין דעם מטה דער מטה געווארן ממש א בוים מובן אז על דרך זה יעצט דארף מען ארויסלערנען וואס האט עס טאן צו די כהונה וואס לערנט זיך ארויס פון דעם צו אהרן הכהן מובן אז על דרך זה איז בנוגע כהונת אהרן דער גאנצער עניין הכהונה ביי אהרן קומט מצד בחירתו של הקדוש ברוך הוא והיה האיש אשר אבחר בו אזוי איז דער לשון אין אונזער פרשה פסוק כ' שטייט וואו איז אשר וואו איז ביי די מאטע וואו איז אשר אף חרבוי דער אויב שטאמט צו דאס מוי האט בויך געווען וואס קומט אד געזיין אט די זאלן שום קינד אין איז נישט פון צד דער קושע פון מוישן בקייצע בזה ניין דארף קערוי די בחירה גוף איז איז באויפן אז די קונה ווערט ביי אים זיין טיביש די קפולה אז ער וועט דער מאטע געווארן א בוי

א געוואלדיגע לשון פסוק און וואס רשי זאגט פארוואס גייט מען עס צוריק אריינלייגן למשמרת השב את מטה אהרן למשמרת לאות וואס זאגט רשי לזיכרון שבחרתי באהרן הכהן ולא ילינו עוד על הכהונה פון דא פון דעם שטעקן וואס איז געוואקסן שקדים לייג עס צוריק אריין ווייל דאס וועט זיין דער דאס וועט זיין דער משמרת לאות און רשי זאגט לזיכרון אז וואס אז איך האב אויסגעקליבן אהרונ'ען ווייטער דער לשון פון בחירה ולא ילינו עוד ס'גייט אראפ אלע טענות נישט משה האט עס געבעטן נישט גארנישט ווייל דאס ווערט אן ענין טבעי ועצמי באהרן ובניו לדורות איז נישט מעגליך צו זאגן אז אפילו אויב א צווייטער האט א תשוקה ורצון צו דער עבודה בבית המקדש אדער צוליב אנדערע טעמים עס ברענגט זיך אראפ דער רבי ברענגט אראפ אין ליקוטי שיחות אז עס קען זיין דער מחלוקת פון קורח געווען אז קורח האט געוואלט זיין דער כהן גדול ער האט געוואלט אריינגיין אין קודש הקדשים איז ממילא וויבאלד אז ס'איז געווען א ענין פון ס'ווערט א דבר עצמי ביי אהרן און זיינע קינדער, קען שוין קיינער נישט קומען זאגן מיט קיינע טענות, מיט קיינע טעמים, ס'וועט שוין גארנישט העלפן. נאר זאל זיין אין דעם א שינוי, ס'קען שוין נישט זיין קיין שינוי. אין א שפעטערדיגן זמן אויסקלייבן אן אנדערן במקומו, קען נישט זיין אין דער וועלט. מילא איז געווארן זייער געשמאק, וויבאלד עס איז געווען דער נס, וואס איז געווען א ענין וואס איז נישט, אהרן איז געווען א ענין פון בחירה, און איז נשתנה געווארן זיין מציאות, מילא קען רשי זאגן אז דאס וועט זיין למשמרת לאות, אז דאס וועט זיין דער אות אויף דעם זיכרון אויף אהרן. פון די אנדערע צוויי זאכן פון די שרופים, פון די מגיפה, און בפרט דער רבי זל רעדט וועגן די שרופים און די בלועים, קען מען זיך אויסלאזן דער אייבערשטער האט געהייסן, אבער אפשר איז דאס נישט געקומען פונעם אייבערשטן, אפשר משה רבינו האט זיך איינגעבעטן אויף אהרונ'ען, אפשר אנדערע סיבות. און זיי קענען זען אז אהרן האט געהאט דער לעצטער אויף סדאם זאגט דער אייבישטער ניין און דאס איז די סיבה אויף השב את מטה ווייל דאס איז דער אות וואס וועט ארויסברענגען אז ער אהרן איז געווארן א נייע מציאות אזוי ווי דער שטעקן איז געווארן א נייע מציאות איז געווארן א מציאות לו ולדורות אחריו אז זיי זענען כהנים אות ט ובזה איז אויך מובן דער המשך פירוש רשי אויף ויגמול שקדים לויט דעם וועט מען פארשטיין אויך וואס רשי זאגט אויף ויגמול שקדים די סוף וואס איז וואס איז געווען די שאלה דארטן אז אז ער ברענגט טאקע אז ס'איז געווען אן ענין פון פון מצוי בפרי מוז ער מוז ער ברענגען ווייל פון וי פון ויגמל דארטן אז בא אז יצחק איז געווען ויגמל יצחק איז דאס געווען בא מענטשן וואס דער רבי פרעגט אז וואס ברענגט ער אראפ דעם לשון פירות האילן וואס ברענגט ער צו דעם ווארט אילן רשי איז זייער מדייק ער ברענגט נישט אראפ אלעמאל גאנצע פסוקים אדער גאנצע מדרשים ער נעמט אראפ ער לייגט צו ער נעמט אראפ

רשי קומט דא מדגיש זיין אין דעם ווארט וואס ער זאגט דווקא פירות האילן, ווייל ער וויל אונז זאגן אז מען רעדט דא דווקא אז דער שטעקן איז געווארן א אילן, ווען ער זאגט סתם אז עס איז געווען שקדים, ווען ער זאגט סתם אז עס איז געווען א פרי, ווייס איך נישט אז ער איז געווארן דאס, ניין ניין, רשי קומט מדגיש זיין, זאלסט געדענקען אז ויגמול שקדים מיינט דער לשון וואס שטייט, וואס שטייט דער לשון, מצוי בפרי האילן, און ער ברענגט א ראיה פון א פסוק אין ישעיה, מוז צולייגן אילן, די גאנצע נקודה דא וואס ער לייגט צו דעם אילן, צו דערציילן אז ס'געווארן א שינוי אין דעם גאנצן ענין פון דעם אילן, ס'געוואקסן בדרך הטבע לויטן סדר, פון דעסטוועגן דאס אינגאנצן א נס, וואס אויף א שטעקן זאל וואקסן אזעלכע זאכן, ס'איז אזוי דווקא אילן, ווייל אהרן איז זעהר געווארן, ס'געווארן א שינוי אין זיין מציאות, נישט נאר א שינוי אין זיין מציאות אויף יעצט, נאר לכל הדורות, אז ס'קען נישט ווערן נשתנה, קענט נישט קומען מיט קיין טענות און זאגן גארנישט. לפי הנל יומתק דער המשך אין פירוש רשי, רשי איז ממשיך און זאגט פארוואס דווקא שקדים? וואס וויל רשי דארט דערציילן? דער רבי מסביר זייער געשמאק. וויבאלד אז די פריחת וצמיחת הפירות אויף מטה ווי פרי האילן, וואס קומט דאס מדגיש זיין האבן מיר יעצט געזאגט, איז בכדי צו מדגיש זיין אז דאס איז געווען, ס'איז געקומען בסדר טבעי, און דערפאר איז דאס נוגע צום ענין פון כהונת אהרן, כמסתבר, ס'האט א שייכות מיט כהונת אהרן. איז מובן אז אויך דאס וואס די פריחה איז געווען דווקא ביי מין השקדים, זעך מיר געצט מיין קונה וואס רעדט זיך דא פון דער צולייגן א געוואלדיגן געשמאק און ווארט וואס רשע איז מאג גיט אז אליין געריך איז דער מוש קיידים און אפער מיט אלע אנדערע זאכן איך בער רשע ממשיך לא מוש קיידים חולו פאר וואס קיידים רשע דאך קען זאגן גלייך אז קיידים וואקסן גיך

ווייל דאס קומט דער רמז אז המעורר על הכהונה פורענותו ממהרת לבוא עס קומט דאס דערציילן יא ס'איז יא מדגיש דעם ענין פון די כהונה ווער ס'קומט טשעפען אהרן הכהן מוז ער מיר זאגן זאלסט וויסן אז ס'איז שקדים אז אהרן איז געווען בוחר ביי הקדוש ברוך הוא ס'געווען דווקא בדרך הטבע און ס'געווען דווקא שקדים וואס זיי וואקסן גיך ס'האט א שייכות צו די כהונה אויכעט אין אות יוד דער רבי איז אלע שאלות אראפגעגאנגען פשוט מבהיל על הרעיון געשמאק געשמאק וואס דער רבי האט מסביר געווען אלע די שווערע שאלות וואס ווערט אראפגעגאנגען אלע שאלות אויף רשי און לויט דעם וועט מוסבר די ערשטע שאלה וואס דארף האבן נאך א אות אויף דעם אין אות יוד דער רבי מסביר זיין דרך אגב א גמרא געשמאק געשמאק ריין על פי ביאור הנל בפירוש רשי ווערט פארענטפערט א לשון אין גמרא אויף וועלכן עס שטעלט זיך וועלכן עס שטעלן זיך די ראשונים דער לשון די גמרא אין יומא, און ראשונים שטעלן זיך אויף דעם, דער רבי וועט דאס מסביר זיין בפשטות געוואלדיג געשמאק וואס די גמרא מיינט. די גמרא זאגט אין יומא, אז משנגנז ארון נגנזו עמו, מקלו של אהרן, שקדים ופרחים. בשעת בשעת מ'האט גונז געווען דעם ארון, ביים חורבן בית המקדש, חורבן בית המקדש הראשון, איז יעמאלט וואס איז געווען מיט דעם נגנזו עמו, אט דער מקל וואס דער אויבערשטער האט געהייסן אריינשטעלן אין אין משכן און אין בית המקדש און ווערט דאס באהאלטן בשקדים בשקדיה ופרחיה ס'געווען אויף דעם די שקדים און די פרחים פרעגט מען אויף דעם ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה דער רבי ברענגט תוספות הראש אין יומא און דער ריטבא און אין פני דוד אלע פרעגן די שאלה ווי אזוי דערמאנט די גמרא ופרחיה אין פסוק שטייט ויגמול שקדים אז איז געזען אז ס'א מטה פול מיט שקדים און נאך גמר הגימול פון שקדים זיינען מער נישטא קיין פרחים וועלכע פאלן אראפ פריער כנזכר לעיל האבן דאך געלערנט די גאנצע שיחה דעם סדר ווי רש"י זאגט ויוצא פרח דאס איז דער בלום דערנאך ויצץ ציץ ס'פאלט אראפ דער פרח וואו דארט דא פרחים וויאזוי געקומען די פרחים מען פארענטפערט

וואס דארף מען זאגן? די פרחים אלע זענען דאך געווען אויפן מקל, עס איז נגנז געווארן דער מקל, זענען ממילא אויך נגנז געווארן די פרחים. רבונו של עולם, איך נעם דעם מקל ווי ער שטייט אין קודש אדער אין קודש הקדשים וואו דער מקל שטייט לעבן ארון, און איך נעם אים איך גיי אים באהאלטן מיטן ארון, וואס גייט מיט אים? די פרחים מיט די שקדים. וואס דארף די גמרא דערציילן אז מען האט מען האט מיטגענומען מען האט באהאלטן די פרחים? בפשטות איז געווען די פרחים אויך. זאגט דער רבי אבער לכאורה וואלט מען קענען זאגן בנוגע די שקדים וואס עס שטייט דער לשון נגנזו עמו מקלו של אהרן בשקדים אבער קיין ענטפער פאר וואס שטייט בפרחים לויט וואס מיר האבן געלערנט יעצט ווערן אלץ אין גאנצן פארענטפערט בנוגע די שקדים יש לומר בדוחק על כל פנים אז דערמיט ווערט קלאר וועגן וועלכן מקלו של אהרן עס רעדט זיך דא אבער למאי נפקא מינה צו דערמאנען דא די פרחים ווען ס'שטייט, נגנז ארון, נגנז עמו מקלו של אהרן. כ'ווייס נישט וועלכע מקל. אפשר האט מען גענומען סתם א מקל של אהרן א צווייטן, מ'האט באהאלטן דארט. שטייט נישט וואס דאס איז. מוז די גמרא זאגן, מקלו של אהרן, בשקדיה. זאלסט וויסן אז מ'רעדט וועגן מקל של אהרן, וואס איז געווען דער נס מיט די שקדים. און דאס גייט אראפ, עס ווערט באהאלטן מיט דעם ארון. אבער וואס דארף מען דאס אינערשטע, אדער געווען דער ענין פון פרחים.

אין פשוטו של מקרא האט מען געזאגט וועלכער מאכט נישט קיין חילוק בפרחים אז די פרחים אלע זענען אראפגעפאלן און משה האט זיי געוויזן אפגעטיילט פון מטה לויט וואס מ'האבן געלערנט דעם יסוד אז משה רבנו איז אריינגעקומען שוין געווען די שקדים און די פרחים זענען שוין געווען אויפן אראפגעפאלן משה רבנו האט עס ארויסגענומען און זיי געוויזן ווי זיי געווען נישט אויף מק אויף מק אויפן מקל אהרן כשם ווי בפעם ראשונה האט משה ארויסגענומען דעם מקל מיט די שקדים, און באזונדער די אראפגעפאלענע פרחים, כדי צו ווייזן די אידן אז ס'איז געווען א צמיחה בגידול טבעי פון שקדים, וואס דאס ברענגט ארויס דעם תוכן כהונתו של אהרן כנ"ל בארוכה, ווי געלערנט פריער, דאס גיט אונז ארויס דעם גאנצן יסוד, אז ס'איז געווען בסדר הטבע, און דער מטה איז געווארן א אילן, אזוי איז אהרן געווארן בעצם א כהן גדול ביז אלע דורות אז עס איך מובן אז עס ווען באמע ריינמען אז מן געד דעם ציב אויש איז מאט ארן פון רייט צו משמרת לויס לזיכרון שבחרתי בא און קוין לא ילון אויד על הקונה אז זוי ווי דער רויסט מן געווען מיט די בלעטלעך זיי צו ווייזן מיט דער רייב זיך גייסן צו באלטן אז זוי אין דעם זיכרון איז מן געד אויש זאל כולל זיין סיי די מקל מיט די שקדים סיי די אפגעטיילטע פרחים וואלדיק וואס איך ווען באהאלטן אין משכן מיט די פרחים וואס געווען אפגעטיילט וואס אראפגעפאלן ווען ס'האט אנגעהויבן ארויס פון די שקדים וואס דאס ברענגט ארויס דעם אופן שבחרתי באהרן הכהן ווען מען נעמט ארויס ווען מען גייט עס באהאלטן משה ווען דו גייסט אריינלייגן לייג עס אריין ביידע זאכן צוזאמען ווייל דאס האט זיי דאס האט זיי געברענגט צו די מסקנה אז אהרן הכהן יא אים האט דער אייבערשטער בוחר געווען און ער געווארן אזוי ווי ס'איז געווארן דער מטה איז געווארן א עץ, אזוי איז אהרן געווארן כהן גדול, עץ האט זיך געביטן. מהאי טעמא, ווען ער נעמט ארויס נאר די, ווען ער לייגט אוועק נאר די שקדים און די בלעטלעך בלייבן אינדרויסן, ווערט ווייטער שאלות וואס טוט זיך דא, ניין די בלעטלעך מוז מען האבן. מהאי טעמא ווערט אויך ביי דער גניזה אויסגעטייטשט מקלו של אהרן בשקדיו ופרחיו, פון א פשוטו של מקרא אין רש"י, ווערט פארענטפערט א געוואלדיגע געשמאקע שאלה אויף די גמרא. שוין ווי דער ענין הגניזה פונעם ארון איז נישט געווען בלויז צו באווארענען אז ער זאל נישט אריינפאלן בידי האויב, לכאורה קען מען זאגן אז מען באהאלט דעם ארון אז מען זאל אים נישט צונעמען, נאר ווי גערעדט אמאל באריכות דא א שיחה ליקוטי שיחות חלק כ"א אין פרשת תרומה, ווייל דארטן מקום הגניזה, געוואלדיג, האט דאס א דין פון מקום הארון. ס'ווערט א קדושה פון קודש הקדשים דארט וואו וואו מ'האט באהאלטן דעם ארון וואס דעריבער האט שלמה גלייך בתחילת בנין הבית שטייט קלאר ווי דער לשון ווי דער רמבם זאגט אט דעם לשון פון רמבם וידע שסופו ליחרב בנה בו מקום לגנוז בו הארון

נישט נאר אינדרויסן ווען מ'האט געוויזן די אידן מיט די בלעטלעך, נאר אינעווייניג ווען ס'ליגט אינעווייניג, פועל'ט אויס, ס'האט א פעולה אויף די אידן אז זיי זאלן נישט האבן קיינע תלונות אויף די כהונה. במקום גניזתם זענען זיי פועל פעולות. בפרט אלע זאכן טוען די פעולה, די ארון, אלע זאכן טוען די פעולות וואס זיי דארפן אויפטון. אבער בנוגע, בפרט בנוגע למקלו של אהרן, וואס דער לימוד אז ער איז נגנז געווארן צוזאמען מיט'ן ארון, איז פון דעם וואס ביי אים שטייט למשמרת לאות די גמרא אין יומא זאגט וואנען ווייס איך אַז מ'נעמט מיט די מקל אויך צו באַהאַלטן מיטן ארון אַז ער איז נגנז נאָר שטייט דער לשון למשמרת וואָס איז משמרת לאות אויך ביים מקום הגניזה איז דאָס למשמרת ער בלייבט דאָרטן ער בלייבט אַ אות פאַר די אידן אויף אַלעמאָל ער האָט דעם כח צו אַלעמאָל אויפטאָן און דערפאַר איז אויך ביי דער גניזה די גמרא מפרט אַלע שאלות גיין אַראָפּ מאַכט אויס של אַרון בשקעדעו וברכעו און דאס אלץ וועט זיין בגלוי בביאת משיח צדקינו, אויף וועמען עס שטייט, שטייט א פסוק אין תהילים ע"ב יפרח בימיו צדיק, יפרח בימיו צדיק, און דער בעל הטורים זאגט דארטן אויפן פסוק, דעם לשון פון בעל הטורים, שבימיו תחזור הכהונה ויפרח מטה אהרן, במהרה בימינו ממש. שיחה שבת פרשת קורח תשמ א.